אן עיבור יאר דאס איז די עיקר תיקון. יצחק דוד ווי קומסטו? קען נישט זיין אינדרויסן ביים שיעור, זעץ זיך אוועק. אז מען קען פאררעכטן אפילו ווען א מענטש האט פוגם געווען בברית, אין זוהר הקדוש שטייט אז א מענטש איז פוגם בברית, א מענטש איז מוציא זרע לבטלה רחמנא לצלן, עט ער שוין נישט קענען זוכה זיין צו זען די פנים פון די שכינה, שטופט מען אים ארויס אינדרויסן. פון די קדושה, א בחינה פון כל באי לא ישיבון, און ס'העלפט נישט קיין תשובה אויף דעם, אוי ס'טוט זיך אויף דעם אפ, א שיעור, די הייליגע הייליגע צדיקים, העלפט יא תשובה, ס'העלפט נישט תשובה, אויף די פגם, א מענטש איז פוגם בברית, די הייליגע רבי זאגט אין שיחות הר ן, קיינער פארשטייט נישט פשט אין דעם שטיקל זוהר. קיינער פארשטייט נישט פשט אין דעם שטיקל זוהר, פשטות אז מען קוקט אין זוהר עס העלפט נישט קיין תשובה כאפט דיך א פחד, און זייער אסאך מענטשן ווערן צובראכן פון דעם, מיואש פון דעם, שוין וואס זאל איך טון, בין איך שוין פארפאלן, בין איך שוין פארפאלן אז איך האב פוגם געווען בברית בין איך שוין פארפאלן, האט די אייבערשטער רחמנות געהאט אויף אונזער דור און די אייבערשטער האט אונז געשיקט די נשמה פון הייליגן רעבן, וואס איז ספעציעל אראפגעקומען פאר די אלע נשמות, פאר אונז וואס אונז דארף מען אלע תשובה טון, וואס אונז זעמער אלע אראפגעפאלן און צובראכן, וואס גייט אויף אונז איבער, דער סמך מם שפילט ארום מיט אונז, ווארפט אונז אראפ אין די פגם רחמנא לצלן, דער רבי איז געקומען אונז מחזק זיין. אונז טרייסטן אז ס'העלפט יא תשובה איז קודם די ערשטע זאך פאר בחורים אין די טעג פון שובבים אז מ'וויל תשובה טון דארף מען זעהן זאגן דעם תיקון הכללי דער רבי האט געזאגט אסאך צדיקים האבן געזוכט א וועג אין די עולמות ווי קען מען אראפברענגען א תיקון פאר די עבירה א מענטש איז פוגם בברית ווי קען מען אים מתקן זיין. א טייל האבן בכלל נישט געזען ווי די תיקון ליגט, זיי זענען אוועק פון די וועלט נאך פאר אלעס, א טייל האבן אנגעפאנגען, אבער דער רבי האט אויסגעפירט, מיר איז געלונגען, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך האב געקענט אראפברענגען א תיקון פאר דעם, דאס איז די תיקון הכללי די צען קאפיטלעך תהלים, קאפיטל ט ט ז, ל ב, מ א, מ ב, נ ט, עיין ז, צ ק ה, ק ל ז, ק נ, די צען קאפיטלעך תהלים. וואס דאס איז די ערשטע זאך, דער רבי האט געזאגט די ערשטע תיקון איז אז מען קען זוכה זיין צו גיין אין מקווה, אז א מענטש איז אראפגעפאלן אין פגם הברית, צו אין מקרה לילה, צו באונס, צו בשוגג, צו במזיד, צו ברצון, מענטש איז געווארן טמא,

תיקון למקרה לילה לומר עשרה קאפיטל תהלים ומי שזוכה לאמרם באותו היום ווער ס'איז זוכה צו זאגן יענעם טאג וואס ער איז אראפגעפאלן אין צורך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה חס ושלום די צווייטע חלק האט עס סימן צדיק ב' צו די לעצטע תורה צוויי מאל זאגט עס דער רבי תיקון למקרה לילה חס ושלום מענטש איז אויפגעשטאנען און איז אראפגעפאלן זאגט דער רבי, דארף שוין מי שזוכה לאמרם באותו היום, אין צורך לפחד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה חס ושלום, אוודאי און אוודאי די סמך מ האט דא א גרויסע פראבלעם מיטן רעבן, אההה, גייענדיג מיט מיין ביזנעס, גייענדיג מיט מיין געשעפט, איך פרוביר אראפצואווארפן מענטשן, שלום עליכם אהרעלע. קום קום ארויף דא זיץ זיך נישט פון אונטן. יעצט דער סמך מ האט א גרויסע פראבלעם מיטן רעבן פארוואס? ווייל זיין גאנצע זאך איז אראפצואווארפן מענטשן אראפצואווארפן מענטשן, דא קומט א רבי וואס די רבי זאגט קענסט דיך אויפהייבן, די רבי גיבט דיך א תיקון צען קאפיטלעך תהילים און און און די ביסט פיין און די ביסט פיין. האט ארויף געשטעלט לצים, האט ארויף געשטעלט מתנגדים, ס'איז נישט אזוי פשוט, מ'מאכט חוזק, ווען ווען ווען ווען, ס'דא אזא אויסדריק ווען וועלט וואלט געווען געווען וועלט וואלט יעדע ישיבה ווי ס'איז דא א ערליכע רב, א ערליכע ראש ישיבה וואלט ער געדארפט נעמען אלע זיינע בחורים, די ערשטע זאך. בחורים, די ערשטע די ערשטע סדר היום פון ישיבה איז מען זאגט די תיקון הכללי. נישט בחורים זאלן זאלן זיך דארפן באהאלטן מיט דעם. יעדע כולל ווי איז דא א ערליכע ראש הכולל, טייערע אינגעלייט, מען הייבט נישט אן דעם טאג פאר מען זאגט דעם תיקון הכללי. ס'איז דא א רבי וואס האט געגעבן א תיקון פאר ספק ספק ספק ספיקא לאמיר עס טון. א ספק ספק ספק ספיקא. און ווער רעדט נאך אז דער רבי האט געזאגט דער רבי האט גענומען צוויי עדים און דער רבי האט געזאגט, איך וועל אוועקגיין פון דער וועלט, ווער עס וועט קומען צו מיין ציון און ער וועט זאגן ביי מיין ציון דעם תיקון הכללי, ס'איז צוויי זאכן, ס'איז דא תיקון הכללי ווי דו ביסט, דאס איז איין זאך וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן אז דאס איז מתקן דעם דעם חטא מקרה לילה. יעצט קום איך אויף אומאן און אז דער רבי האט געזאגט אפילו אם עצמו וגברו עוונותיו ופשעיו, אפילו א מענטש האט רחמנא לצלן געטון לאמיר זאגן אלע איסורי כריתות, אלע עריות, אלע שמוץ וואס איז דא אויף די וועלט, האט דער רבי גענומען צוויי עדות, דער הייליגער רבי נתן, דער הייליגער רבי נפתלי, דער רבי האט זיי געזאגט, איך וועל אוועק גיין פון די וועלט, מ'וועט קומען צו מיין ציון, מ'וועט זאגן די צען קאפיטלעך תהילים, איך וועל מיך לייגן אויף די לענג און די ברייט, איך וועל אים א טובה טון, ביי די פאות וועל איך אים ארויסשלעפן פון שאול תחתית, האט דאך יעדער איינער, וואס פאררופט זיך פאר א איד און ער גלייבט אין צדיקים, וואלט דאך יעדער איינער געדארפט כאטשיג אלעס טון אין די וועלט כאטשיג איין מאל אין לעבן זוכה זיין אנצוקומען אהין. איך בין אזוי מכיר טובה מיין זיידע, דער ערשטער וואס האט מיך געברענגט קיין אומאן. מיין גרויסע זיידע קאליש, בעגל גראב, האט זיך נישט פאררופן א ברסלב'ער חסיד, האט מיך גענומען אלס בחור און מיר געפארן א מנין, און צוויי מאל בין איך געווען מיט מיין זיידן אין אומאן, זיידע געווען מיין איך סך הכל אין לעבן דריי מאל, איך בין געווען צוויי מאל אלס בחור, בעפאר איך האב זוכה געווען צו טרעפן היכל הקודש.

פון גאנץ שס, בבלי, ירושלמי, פון אלע מדרשים, יעדע נאמען פון יעדע תנא, יעדע אמורא, און נאכדעם פון אלע ראשונים אחרונים, ביז בעל שם הקדוש ותלמידיהם, ביז דער רבי. נעם דעם גאנצע ספר שמות הצדיקים שיע פון אדם הראשון ביז נאכן רעבן רבי נתן, נישט דא א צדיק וואס זאל האבן געזאגט אזעלכע ווערטער ווי דער רבי. נישט דא, קיינער האט דאס נישט געזאגט, אז ווער, צוגעזאגט מיט א הבטחה מיט עדים, דא רעדט מען דאך פון פון שרפי מעלה, דאס איז נישט, וואלט דאך יעדער ראש ישיבה געדארפט נעמען זיין ישיבה איינמאל, רחמנות האבן אויף די בחורים, טראגן אויף אומאן, ניין האט דער סמ"ך מ"ם אויפגעשטעלט לצים, און מען מאכט חוזק, תיקון הכללי, איך געדענק אלס בחור אין ישיבה, איך האב זיך אפגעשריבן, איך האב אזוי שטארק געוואלט, וויאזוי קען איך אלעס פאררעכטן, וויאזוי קען איך אלעס פאררעכטן, איך האב זיך אפגעשריבן, איך האב זיך אפגעשריבן די, די קאפיטלעך פון תיקון הכללי, שטילערהייט, און, און, איך האב אזוי מורא געהאט אין ישיבה מען וועט מיך כאפן אז איך זאג תיקון הכללי,

די סאטמארע תהלים די אלע וואס גייען ארום מיט סטעמפס זיי ווילן אריין סטעמפן אין ספרים די צען קאפיטלעך אין א סאטמארע תהלים דארפסטו נישט אריין סטעמפן יעדע סאטמארע תהלים מ'האט אין די סאטמארע תהלים איז אריינגעדרוקט דעם ערשטן דעם ערשטן דף תיקון הכללי להרב הקדוש מברסלב ווער ס'וויל פארעכטן פגם הברית זאל זאגן די צען קאפיטלעך תהלים דאס איז די ערשטע זאך פאר שובבי"ם. ביי אונז האט מען איינגעפירט מוהרא"ש האט איינגעפירט אין היכל הקודש יעדן טאג נאך שחרית איך טוה נישט אויס די תפילין פאר איך זאג די תיקון הכללי געוויינט ענק צו מיט דעם אנפאנג איך געדענק איך האב עס אנגעפאנגען טון ס'האט מיר אויך אויסגעקוקט אזוי יא יוי איך וויל שוין אויסטון מיין תפילין כ'האב שוין לייגסט מיר צו נאך א זאך לייגסט מיר אויך צו אל תירא מפחד פתאום און לייגסט מיר אויך צו אך צדיקים יודו לשמך יעדע יעדע דאגה לייגט מען צו נאך א פסוק מיט נאך א מזמור. לאמיך ענדיגן דאווענען און לאמיך אויסטון מיין תפילין. ס'לוינט, ס'לוינט נישט אויסטון תפילין זאגן תיקון הכללי. דער רבי האט געזאגט אז דו דארפסט שוין נישט מורא האבן, דו פאררעכסט אלעס, שובבים, מען זוכט צו פאררעכטן. דאס איז מיין ערשטע זאך וואס איך זאג יעדן טאג תיקון הכללי. נאך א זאך טייערע בחורים איך וויל ענק מחזק זיין וועגן מקווה. עטס זאלטס גיין אין מקווה צופרי. איך ווייס עטס האלטס ענק פאר בעסערע שמעקערס. זייער גוט, איך האב הנאה, איך וויל נישט האבן אין ישיבה בטלנים, בעסערע, איך וויל נישט עפעס א עפעס א ישיבה בחור וואס וואס שמעקן פון מקווה וואסער פון קלארין, איך וויל ענק מחזק זיין עטס זאלטס גיין אין מקווה, א ברסלב'ער חסיד גייט אין מקווה, און א ברסלב'ער חסיד וואס וויל נישט גיין אין מקווה בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל גיין אין מקווה, דאס איז ברסלב'ער חסידות. נישט אז איך טוה נישט דאס און דאס פאל איך ארויס פונעם בילד. איינער וואס איז ברסלב'ע חסידות, סאו היכל הקודש איז די זעלבע זאך ווי יעדן איינעם, ס'איז אויכעט א באקס. ס'איז א אנדערע באקס. איינעם באקסט מען עס אזוי, איינעם באקסט מען עס אזוי. אבער עטס האטס אויכעט א באקס. זאג איך ניין. היכל הקודש האט איין זאך אין די באקס. רעד צו די אייבישטער.

הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל קענען פאלגן די רבי, טון אלע סגולות אלע תיקונים. הערסט א שיעור וועגן תיקון הכללי אבער תיקון הכללי ביי דיך אזוי ווי אויסזאגן תהלים? רבי נתן איז אמאל געווען אין ארץ ישראל, ווען ער איז געווען אין ארץ ישראל האט ער געטראפן א רב אין צפת האט זיך אים זייער אויסגערעדט אז ער פלעגט יעדן טאג ענדיגן זיין גאנצע לעבן תהלים, יעצט אויף די עלטער האט ער שוין נישט קיין כח, ס'איז אים שוואך די אויגן, זאגט אים רבי נתן אז דו זאגסט די צען קאפיטלעך תהלים אזוי ווי דו זאגסט אויס גאנץ תהלים. דער רב האט זיך אזוי מחיה געווען אז ער האט א וועג צו קענען אויסזאגן גאנץ תהלים, ס'דא בחורים וואס ביי זיי איז פארקערט, תיקון הכללי איז אזוי ווי גאנץ תהלים, האט נישט קיין כח צו זאגן גאנץ תהלים, האט נישט קיין כח צו זאגן תיקון הכללי, האט נישט קיין כח צו זאגן גאנץ תהלים. בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל יעדן טאג קענען זאגן דעם תיקון הכללי, הייליגער באשעפער העלף מיר. דער רבי זאגט אז ווען א מענטש הערט א תורה פון א צדיק און ער מאכט אויף דעם תפילה, האט דער אייבערשטער פון דעם א מורא'דיגע נחת רוח, דו הערסט א שיעור וועגן תיקון הכללי, דו הערסט א שיעור וועגן מקווה, דו הערסט א שיעור וועגן אמונה, און גלייך בשעת'ן שיעור, בשעת דו הערסט דעם שיעור, זאגסטו הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל קענען מקיים זיין די שיעור, דער רבי זאגט אז די סארט התבודדות איז די העכסטע סארט התבודדות, התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, זאגט דער רבי אין צווייטע חלק ליקוטי מוהר"ן, סימן קעו, זאגט אבער דער רבי נאכדעם אז ווען מען מאכט פון תורה תפילה, מיכל וואס די לשון פון רעבן, מיכל דו לערנסט דאך תורה, יא דו לערנסט דאך אין רבינ'ס תורות, מען זעט אויף א בחור אז ער לערנט אין רבינ'ס תורות, ס'איז גאר א אנדערע צורה, זאגט דער רבי דא און בפרט כשעושה מתורה תפילה, ווען א מענטש מאכט פון תורה תפילה מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה, ווער קען עס טייטשן אין אידיש? און די לעצטע שורה פון די תורה פון התבודדות ווען איך בין געווארן מקורב האט מיר געברענט אזוי ווי ס'ברענט אים, ער האט געמאכט א סטעמפ פון די תיקון הכללי, איך האב געמאכט סטיקערס פון דעם תורה פון סימן כה פון התבודדות און בין געגאנגען פון שול צו שול און איך האב אריינגעקלעבט אין יעדן סידור אין יעדן גמרא פון די שער בלאט די תורה פון התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל.

געסטעמפט אויף יעדן גמרא, תיקון הכללי, א איד וועט עס זען וועט ער ארויס זאגן די צען קאפיטלעך תהלים וועט אים גוט זיין, בפרט כשעושה מתורה תפילה ווען א מענטש הערט א שיעור, ער לערנט א בריוו, ער לערנט א ספר, און ער זעט הייליגער באשעפער איך בין אזוי ווייט פון דעם, הייליגער באשעפער ווען וועל איך גיין אין מקווה, איך וויל גיין אין מקווה, מקווה איז נישט קיין מקווה איז נישט קיין עונש. מקווה איז דאך א מחיה, איך טראכט היינט צופרי מקווה, וויאזוי וויאזוי הייבט מען אן די טאג אן מקווה? שכוח הייליגער באשעפער אז מיינע אז מיינע זיידעס זענען אנגעקומען צו צדיקים און זיי זענען געווען פון די יאנטשי מענטשן וואס גייען אין מקווה, אז נישט וואלט איך כ'ווייס נישט, וויאזוי הייבט מען אן די טאג, וואס זיי גייען נישט אין מקווה וואס טוען? די וואס גייען נישט אין מקווה, וויאזוי הייבן זיי אן די טאג? הא? מ'געט זיך א וואש אפ ביי די סינק, מ'געט זיך אזא, מאכט אזוי די די האר, מ'געט א ספרעי, צ צ צ, און מ'לויפט ארויס, ניין, דו שאוערסט דיך אפ, א ערליכע איד וואשט זיך אפ יעדן טאג, א ערליכע איד נעמט א גוטע שאוער יעדן טאג, וואשט זיך אפ, און מ'טובל'ט זיך, און אויב איינער האט א, ס'איז אים נישט גוט די מקווה וואסער, קענסטו גיין אין שאוער נאכדעם. און א מענטש איז זוכה און ער קען זיך נאך אזוי מאכן א קליינע תפילה אונטער די וואסער, אונטער די וואסער הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין וואויל, האט אינזין די שם פון מקווה, דו ווייסט די שם פון מקווה איז? שי', ווייסט וואס מקווה איז? מקווה איז אקיה. די וואכעדיגע סדרה, די אייבישטער און משה רבינו, גיי זאג פאר די אידן, איך גיי זיי ארויס נעמען פון מצרים, פרעגט משה רבינו, ווי אזוי הייסטו, וואס איז דיין נאמען, משה רבינו רעדט צו גאט, ער רעדט צום אייבישטן, וואס איז דיין נאמען, אקיה, אלף ה י ק, אקיה, יא? וויפיל באטרעפט אקיה, שי'? הא? אזוי ווי מקווה? הא? וויפיל באטרעפט אקיה? הא? א' היי יוד היי? טווענטי וואן, איין און צוואנציג, פיין דאס איז אן די מילוי, אבער דו אז דו פילסט עס אן, זאגסט א' ה היי היי יוד היי היי איז וויפיל איז עס? וואן פיפטי וואן. וויפיל איז מקווה? מ' איז פערציג, ק' איז הונדערט, הונדערט פערציג, ו' מיט ה', עלף, וואן פיפטי וואן. דאס נישט, ווען מ'גייט אין מקווה טראכט מען איין זאך. מ'דארף נישט טראכטן אקיה, די מילוי, די מקווה, די ראשי תיבות, די גימטריא, מ'טראכט איין זאך, כ'גיי זיין גוט, אקיה, אקיה מיינט יעצט גארנישט, אהיה, איך גיי זיין. כ'גיי זיין וואויל. דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן, די ערשטע חלק סימן ו', זאגט דער רבי, וואס איז תשובה? וואס איז תשובה? נו, דו לערנסט דאך ליקוטי מוהרן יעדע חודש, וואס זאגט דער רבי? ו', אות ב', ועיקר התשובה. נו נו, קענסטו ליקוטי מוהרן? עיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כבוד כי לית כבוד בלא כ', כ' איז כתר אקיה תשובה, ווייל אקיה איז דא אנא זמין למהוי, איך גיי זיין, ווייל קודם התשובה עדיין אין לו הויה, כאילו עדיין לא נתהוה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא, אבער אז איך טו תשובה, אנא זמין למהוי, דארפסטו וויסן שוין אז ס'גייט נישט אין איין סעקונדע, כתר, כתר זאגט דער רבי כתר, כתר לי זעיר ווארט אביסל, ואחוך און איך וועל דיר ווייזן. ס'גייט נישט אין איין סעקונדע. א מענטש קומט קויפן אפרסמון. א מענטש וויל א גוטע פערפיום. זאגט מען אים ווארט, המתן. ס'גייט נישט אין איין מינוט. שמעקן גוט, ס'גייט נישט אין איין סעקונדע שמעקן גוט. א מענטש קודם פון אנפאנג פאלט און ער פאלט און ער טוט עבירות אבער אז ער וויל און ער בעט דעם אייבערשטן. הערסט א שיינע דרשה ארי. וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם? מאך מיט די ליפן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל אנקומען צו דעם. איך זאל זוכה זיין צו דעם. זוכה זיין צו גיין אין שול דאווענען, עס איז שובבים, אלע ווילן עפעס טון וועגן שובבים, אונזער שובבים איז מען קומט אין שול דאווענען שחרית מנחה און מעריב, נישט קיין רציפות, נישט קיין רציפות, געענדיגט מיט רציפות, נישט דא קיין רציפות, נישט נאר רציפות איז נישט דא, דער האב איך געזאגט פאר די בחורים אז עס איז נישט דא מסכת תענית, נישט דא קיין מסכת תענית שובבים, נישט דא קיין מסכת תענית שובבים. נישט דא רציפות, נאכדעם וועסטו עס, וועסט לערנען אזוי און נאכדעם וועסטו געבן א לאז אפ, וועסט אראפפאלן, עס וועט נעמען וואכן צוריק אנצוהייבן צו לערנען. ס'איז דא שחרית מנחה מעריב, גיין אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב, קענסט עס מאכן פאר שמואלי קענסט לכבוד שובבי"ם מאכן שחרית מנחה מעריב מיט מנין? רבי שמואל, שמואלי. יא די די ווען נער איך דיך? חצי ביידע ביידע ביידע יא ביידע די שחרית מנחה מעריב ל איך גיי אין שול דאווענען אבער איך בין אזוי ווייט פון דעם איך הער א דרשה וועגן דעם איך בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך האב געהערט א שיעור וועגן דאווענען איך בין אזוי ווייט פון דאווענען איך קום נישט אן צו קומען אין שול העלף מיך ארויס אייבערשטער איך זאל קומען אין שול דאווענען שחרית

אוי הייליגע באשעפער איך וויל זיך איך קען זיך נישט פארשטעלן וואס וואס ס'איז ווערט פון דעם שעשועים ווי זאגט מען עס אין אידיש שעשועים מ'איז נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה ווען דער אייבערשטער זעהט א מענטש לערנט א תורה ער הערט א שיעור ער לערנט א בריוו און ער ער קרעכט זיך אויס אינמיטן הייליגע באשעפער איך וויל אויך זיין גוט ס'ווערט פון דעם אזא שעשועים וואס מיינט דאס שעשועים אין אידיש?

איך בין אזוי ווייט פון דיך אייבערשטער, איך וויל דאווענען, איך וויל איך וויל קומען אין שול יעדן טאג, דו ווייסט אז מען בעט תפילה איז אזוי שטארק, אפילו זאכן עס מאכט נישט קיין עס האט נישט קיין פשט, עס גייט קיינמאל נישט געשען אז איך זאל גיין דאווענען, עס גייט קיינמאל נישט געשען אז איך זאל אנהייבן גיין אין שול דאווענען, איך בין איך האב מיר מיינע זאכן, מענטש טראכט יא ס'דא די מענטשן וואס לערנען כולל, נאכדעם איז דא די מענטשן וואס גייען אין שול דאווענען, איך בין א איד, איך בין א איד אינדערהיים. מורא'דיג פאר דיך ביסט א איד אינדערהיים, אבער וואס האסטו מורא צו בעטן דעם אייבערשטן צו זיין א איד אויך אין שול. מענטש האט שוין זיין וועג וואס ער טוט פאר אידישקייט, דאס טו איך נישט, איך היט שבת דאס און דאס, דאס איז מיין היטן שבת, מער פון דעם רעד נישט צו מיר, אקעי, ביים אייבערשטן ביסטו זייער חשוב, אבער מאך א תפילה, זאג מיט די, מאך מיט די ליפן, הייליגער באשעפער איך וויל קומען אין שול, איז דיר אזוי שווער מיטצוזאגן? זאג עס מיט ביי די שיעור, הייליגער באשעפער איך וויל גיין אין שול דאווענען, הייליגער באשעפער איך וויל, איך וויל טראכטן פון דיר, איך וויל, איך וויל, איך פארגעס פון דיך א גאנץ טאג, איך ווער אזוי אריינגעטון אין מיינע זאכן, און איך פארגעס אפילו אז ס'איז דא נאך א וועלט. מ'האט אנגעפאנגען יעצט א נייע ספר, ספר שמות. יוי אייבערשטער איך האב גאר נישט געטון גאנץ בראשית, צוועלף וואכן איז אריבער געגאנגען, העלף מיך איך זאל עפענען דעם חומש יעדן טאג און לערנען אביסל חומש. זאגט מיר א אינגערמאן, איך האב געענדיגט חומש? בראשית? כ'הער נישט. שכוח ראש ישיבה. ס'איז דיר געווען א גרינגע זאך אדער ס'דארף? ס'איז ברוך השם מ'האט עס געמאכט. און וויפיל דרשות האסטו געהערט אויף דעם? אפאר יאר. מענטשן מיינען ס'איז א גרינגע זאך. יארן דרשות און תפילות און ברוך השם מ'קען זיך מיטכאפן מיט דעם.

הייב אן חומש, שטופ דיך אריין די קאפ, מען ווערט הייליג אז מען לערנט חומש יעדן טאג, ס'איז ס'איז די העכסטע שיעור, מ'קען זיך נישט פארשטעלן וואסערע תיקון דאס איז, ווי זאגט די רבי אז א תיקון הברית, די לערנסט דאך ליקוטי מוהרן די ענדיגסט ליקוטי מוהרן יעדע חודש נו, נו. הא? איי פיין, אפרים שמעון, תורה י"ט! לשון קודש, לשון קודש זאגט דער רבי, זייער גוט! קוק אריין י"ט, די אלישע היורש מאליהו רוח הקודש ועל ידי זה הוא מקבל ממנו שלימות לשון קודש, ויהי נא פי שניים ברוחך אלי פי שניים לשון קודש כשניים מקרא ואחד תרגום, על ידי זה כתיב ביה איש קדוש עובר עלינו שלא ראתה קרי אלס האי, אלס האי. אסאך, וזהו בחינת מקרה לילה, דער רבי האט געפירט דא אריין, אבל מי שאין לו שלימות לשון קודש, אן לשון קודש קומט רחמנא לצלן ביינאכט אשר קרך. דו זעהסט וואס דער רבי זאגט? דו לערנסט דאך ליקוטי מוהרן יעדע חודש. נו, ואלישע האט דאך גע'ירש'נט פון אליהו רוח הקודש, קוק אריין. און דורך דעם האט ער מקבל געווען שלימות לשון קודש, וואס איז שלימות לשון קודש? פי שניים, וואס איז שניים? שניים מקרא ואחד תרגום, איז וועגן דעם איש קדוש עובר עלינו שלא ראתה קרי על סדינו, וואס זי האט אים געלייגט א ווייסע ליילעך צו קענען זען אז ער איז זויבער, עס איז נישט דא ביי אים קיין שום שמוץ, כי שלימות ל כז שלימות לשון קודש ניצולין ממקרה לילה, תיקון הברית, עיקר שלימות לשון קודש על ידי התרגום, שניים מקרא ואחד, אפרים שמעון דו ביסט א בקי אין רבינ'ס ספרים, שוין די צווייטע זאך וואס דו זאגסט מיר יעצט דא ביים שיעור וואס דו קענסט אזוי. אזוי ענטפערסטו? מחיה? מחיה? איך לערן אביסל חומש יעדן טאג, שניים מקרא ואחד תרגום, און די אייבערשטער העלפן אז מ'זאל קענען מאכן פון תורה תפילה, און כ'וואלט איך וואלט אריינגעצויגן די שיעור אביסל נאר פשוט איך דארף גיין אנגרייטן, איך מאך חתונה שוין קומענדיגע וואך דארף איך גיין איינקויפן זאכן, מוז איך יעצט ענדיגן, די אייבערשטער העלפן. איך האף צום אייבערשטן מיר קומען צייטליך יעדן טאג פינף אזייגער צום שיעור, אביסל אריינגעפארן היינט, עפעס איז געווען א קליינע שיעור, וואס נעמסטו ארויס פון היינטיגע שיעור שלומי? כ'דארף בעטן דעם אייבערשטן אז איך הער א דרשה זאל איך עס קענען מקיים זיין, דאס בעט איך, דאס נעם איך ארויס פון די שיעור. איך נעם נישט ארויס פון די שיעור מ'דארף דאווענען און די אלע זאכן, איך בין ווייט פון דעם, איך בין ווייט פון דאווענען, איך בין ווייט פון לערנען, איך בין ווייט פון מקווה, איך בין ווייט פון רבי'נס ציון, איך בין ווייט פון תיקון הכללי, איך בין ווייט פון שמירת הברית, אבער איך הער א שיעור און זאג הייליגער באשעפער איך וויל אויך זוכה זיין צו דעם, ס'קאסט נישט קיין געלט, וואס האסטו מורא צו זאגן?